קומט אויס אז ער האט אינמיטן איבער געהיפט, נישט געליינט מיט א סדר. זאגט די גמרא ורמינהי, כ'דארף פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט מדלגין בנביא, ווען איך ליין אין נביא קען איך אינמיטן איבער שפרינגען און פארפעלן ואין מדלגין בתורה, אבער אין די תורה טאר איך אינמיטן נישט פארפעלן, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. דער סדר איז אמאל געוועזן ווען מ'האט געליינט דעם פסוק איז געווען א מתורגמן, מתורגמן איינער וואס האט עס משמיע געווען איז אפגעטייטשט פאר די מענטשן כאן בכדי שיפסיק התורגמן, אויב ס'דא אז דער תורגמן וועט מפסיק זיין, דאס הייסט אז די הפסקה איז אזא גרויסע אז די קהל וועט בלייבן שטיל און נישט גארנישט ניט טאן, מ'עט ווארטן ביז מ'איז גולל אויף דעם אנדער ארט, דעמאלט זאגן מיר. טאר מען נישט מדלג זיין אין דער תורה כאן בכדי שלא יפסיק התורגמן, אויב דער תורגמן וועט נישט ווי מען זאגט ע מפסיק זיין, דעמאלט איז דער דין אז וואס? מעג מען מדלג זיין, און דא אויך פון פרשת אחרי ביז אמור איז דאך דא נישט קיין סך, איז דאך שלא יפסיק התורגמן. פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי זאגן? והא עלה קתני מיר האבן דאך אויף דעם געלערנט מדלגין בנביא, איז דאס וואס מיר זאגן ביי ווען מען ליינט דעם נביא מעג מען אינמיטן ווי מען זאגט ע מדלג זיין פארפעלן, ואין מדלגין בתורה, אין תורה טאר מען נישט מדלג זיין, ועד כמה מדלג, וויפיל מעג מען מדלג זיין אין דעם נביא, איז די שיעור בכדי שלא יפסיק התורגמן אז דער תורגמן וועט נישט דארפן בלייבן מפסיק זיין דאס הייסט, אז ווי וועט אבער זיין אז דער תורג דער מתורגמן דער וואס טוט אפטייטשן דעם נביא וועט שוין האבן מתרגם געווען און וועט נאך אלץ נישט אנגעהויבן זיין גרייט צו דעם נייעם ארט, דער ציבור וועט זיצן ליידיג, איז דאס נישט קיין כבוד הציבור, טאר מען נישט, זע איך דאך, הא בתורה, אבער אין תורה, כלל כלל לא, איז אפילו דארטן שלא יפסיק התורגמן טאר מען אויכעט נישט. אמר אביי, זאגט אביי, לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא, כאן בענין אחד, אין איין ענין, ביידע רעדן זיך פון דער זעלבער זאך, און מעג מען יא מדלג זיין ווען, אויב כדי שלא יפסיק התורגמן, מעג מען מדלג זיין אין די תורה, כאן בשני ענינים, דאס וואס דארט שטייט אפילו בכדי שלא יפסיק, איה טאר מען אויך נישט מדלג זיין, איז דא דא רעדט זיך איז צוויי ענינים, אז ס'האנדלט זיך ביי צוויי ענינים איז אינמיטן וועט איבער האקן, דאס וועט מאכן שווער פאר די מענטש והתניא, און מיר האבן טאקע אזוי געלערנט אין א ברייתא, מדלגין בתורה, אין דער תורה מעג מען מדלג זיין פון איין ארט צום אנדערן, ווען איז דאס גערעדט געווארן בענין אחד? אבער דא רעדט זיך אין איין ענין אבער בנביא מעג מען בשני ענינים אויכעט מענין לענין אויכעט כאן וכאן דאס וואס מיר זאגן אז בתורה מעג מען מדלג זיין בענין אחד און בנביא בשני ענינים איז דווקא בכדי שלא יפסיק התורגמן אז דער תורגמן וועט נישט מפסיק זיין ס'איז גאר א קורצע ארט אז דער ציבור וועט נישט דארפן זיצן אומזיסט.

ווייל אויב אזוי דאס אויב איז דאס אזוי ווייט מסופו לתחילתו איז דאך זאגט תוספות איז דאך מתחילתו לסופו קען מען דאך אויך נישט איז דאך זייער ווייט איז דאך שוין כדי שיפסיק התורגמן נאר מען מיינט למפרע דאס קען מען נישט וגולל ספר תורה און ער זאגט יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן וכל כך למה פארוואס דארף ער דאס זאגן כדי שלא להוציא לעז על ספר תורה אז זיי וועלן זעהן אז ער ליינט דאס על פה וועלן זיי זאגן, דעריבער ליינט ער די פרשת פנחס בעל פה, ווייל עס פעלט דאס אין תורה. ובעשור של חומש הפקודים קורא על פה, פרעגט די גמרא אמאי, פארוואס ליינט ער עס על פה, נגלול, זאל ער גולל זיין די ספר תורה, ונקרי זאל ער ליינען, פארוואס זאל ער עס ליינען על פה, ס'איז דאך דא א שאלה דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה. אמר רב הונא בריה דרב יהושע אמר רב ששת לפי שאין גוללין ספר תורה בציבור, מען טוט נישט גולל זיין די ספר תורה בציבור, מפני ווען ס'איז בציבור ווען אלע מענטשן זענען שוין איינגעזאמלט מפני כבוד ציבור, ווייל ס'איז נישט קיין כבוד ציבור אז זיי דארפן ווארטן ביז מ'וועט גולל זיין די ספר תורה אויף א נייעם ארט. פרעגט די גמרא, ונייתי אחרינא ונקרי, זאל מען ברענגען נישט מען מיינט מען זאל ברענגען דריי, ווייל די צוויי אחרי ביז אמור קען מען זיך דאך נאנט אין איינעם, נאר דא אויך זאל מען ברענגען נאך גלייך נאך א ספר מען זאל ליינען, און דארט וועט מען ליינען די פרשת פנחס, רב הונא בר יהודה אמר, משום פגמו של ראשון, מענטשן וועלן זאגן דעריבער ליינט מען אין צווייטן ווייל עס פעלט פון דעם ערשטן ספר. וריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט, משום ברכה שאינה צריכה, אויב איך האב געמאכט די פארברכה פאר דעם ספר און איך גיי ליינען אין א צווייטן ספר דארף מען מאכן נאכאמאל א ברכה, און ממילא איך קען זיך באגיין פון דער ברכה, פרעגט די גמרא, ומי חיישינן לפגמא, האב איך דען מורא מיט די מאל וואס איך נעם ארויס צוויי ספרים איז דא א חשש אז מ'וועט זאגן דעריבער נעם איך די צווייטע ספר ווייל דעם ערשטן איז נישט דא, האב איך דען פאר דעם מורא? והאמר רבי יצחק נפחא, רבי יצחק נפחא האט געזאגט, ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, ראש חודש טבת געפאלט שבת, איז דאך דא דא דריי געשעענישן אין דעם טאג, אי ס'איז שבת, און אי ראש חודש, און אויך ס'חנוכה. מביאים שלש תורות, נעמט מען ארויס דריי ספרים, וקורין אחת בענינו של יום, אין איינס ליינט מען די פרשת השבוע, ואחת של ראש חודש, אין איינעם ליינט מען פון ראש חודש, ואחת של חנוכה, אין איינס פון חנוכה, זע איך דאך פון דעם א אז מיט דעם א וואס איך נעם ארויס עטליכע ספרים, איז נישטא די חשש און מען וועט מענטשן וועלן זאגן אז דעריבער נעם איך ארויס נאך א ספר צוליב פגם. ענטפערט די גמרא. תלתא גברי בתלתא ספרי ספרי, דריי מענטשן ליינען אין דריי פארשידענע ספרים, ליכא פגמא, נישטא קיין פגם, דער מענטש ווי מען זאגט איז איינגעוואוינט צו ליינען אין דעם ספר, דער וויל בעסער ליינען, ביי אים איז טייערער דיע ספר, אבער חד גברא בתרי ספרי, דא האט דער כהן גדול אליין, איין מענטש ליינט אין צוויי ספרים, איכא פגמא, דארט איז דא א פגם, דעריבער זאגן מיר. די מענטשן וועלן מיינען אז דער ערשטער ספר תורה פעלט אין דעם, אז ס'איז דא א פגם וועלן מענטשן מיינען אז דעריבער ליינט ער אין דער צווייטער ספר תורה ווייל די פרשת פנחס פעלט אין דער ערשטער ספר תורה. די זעלבע מענטש. די זעלבע מענטש. אין דער משנה האט מען געלערנט ומברך עליה שמונה ברכות, אז נאכדעם ווי דער כהן גדול האט געליינט אין דער תורה האט ער געמאכט אכט ברכות, תנו רבנן, על התורה מיינט מען כדרך שמברכים בבית הכנסת, אז אין בית הכנסת נאכדעם ווי מען ליינט, מאכט מען אשר נתן לנו תורת אמת, על העבודה ועל ההודאה ועל מחילת העוון כתיקנה, אזוי ווי מיר זאגן דאס אזוי ווי מען האט עס מתקן געווען אין דעם דאווענען. ועל המקדש בפני עצמו, ועל הכהנים בפני עצמן, ועל ישראל בפני עצמן, ועל שאר תפילה, ווי איר זעט ירושלים ווערט דא נישט דערמאנט, ווייל אין דער משנה ס'ווערט דערמאנט קומט דאך עס אויס איז דא נישט אכט נאר ניין. תנו רבנן, ושאר התפילה, וואס איז די ברכה וואס שטייט שאר התפילה? רינה, מען לויבט דיר תחינה בקשה מלפניך על עמך ישראל שצריכים להושע, די אידן דארפן ווערן געהאלפן, וחותם, און מען ענדיגט בשומע תפילה, ואחר כך, נאכדעם, כל אחד ואחד מביא ספר תורה מביתו, יעדער א ברענגט א ספר תורה פון זיין הויז, וקורא בו, און ער לערנט אין זיין ספר. כדי להראות חזותו לרבים, מען זאל ווייזן דער אויס שיינקייט פון זיין ספר צו דעם אנדערן, ווייל ביי דעם ספר איז דא ביי יעדע מצוה דא דער ענין הידור מצוה, און ספעציעל ביי א ספר ווייל די גמרא זאגט דאך אויף זה קלי ואנוהו די גמרא וויל געבן משלים ווערט דאך דערמאנט התנאה לפניו ב לולב נאה ספר תורה נאה קלף נאה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, הרואה כהן גדול לא מפני שאינו רשאי, דער וואס זעט דעם כהן גדול ווען ער ליינט, זעט ער נישט פר ושעיר, פר ושעיר הנשרפים, איז נישט דער טייטש שאינו רשאי. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך אז מען קען, אז מען קען גיין פון איינעם צום אנדערן, אז נישט דער טייטש איז מען טאר נישט, נאר דער טייטש איז מען קען נישט. זאגט די גמרא, מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען, כדריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט, דאמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט, אין מעבירין על המצוות, אז איך גיי נישט פארביי פאר א מצוה, ריש לקיש זאגט זיין דין האבן מיר דאך יעצט שוין געלערנט, אפילו עס איז דאך דא א דין, תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. איז דא דעריבער לייגט מען פריער דעם טלית פאר די תפילין, ווייל די ציצית איז דאך תדיר, דאס גייט אן שבת און יום טוב אויך, און די זאך וואס איז תדיר האט מער קדושה, דאך זאגן מיר אין מעבירין על המצוות, אויב פריער האט ער געטראפן די תפילין, זאל ער לייגן פריער תפילין, און מיר האבן עס אויך געהאט אין גמרא לגבי דעם אור, ווען ער גייט שפריצן אויפן מזבח די דם פון קרבן, די ערשטע ווינקל וואס ער טרעפט. ממילא וואלט איך געוואלט מיינען אין מעבירין על המצוות ומאי מצוה, וואס פאר א מצוה איז דא פאראן? די שאלה איז אזוי, ביי קריאת התורה איז נישט דא קיין שאלה מאי מצוה, דאס ווייס איך דאך אליינס, איז דאך לימוד התורה, שומע כעונה, נאר רשי באווארנט, ומאי מצוה, וועסטו מיר פרעגן וואס פאר א מצוה איז דא ווען ער זעט די פר ושעיר הנשרפים, ברוב עם. הדרת מלך, וואלט איך געוואלט מיינען אז מען טאר נישט אוועקגיין פון די פר ושעיר הנשרפים מכח דעם דין אין מעבירין על המצוה, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן וואס וואס, אז אז שהיתה דרך רחוקה, אז ס'פעלט אין די מציאות אז דער וואס איז געווען אויף דעם ארט איז נישט געווען מעגליך ער זאל גיין צום צווייטן ארט. רשי, אם בבגדי בוץ קורא. אין די פריערדיגע משנה האבן מיר געלערנט אז נאכדעם ווי דער כהן גדול האט געענדיגט צו טון די עבודת פנים, איז געווען א מצוה פאר אים, מ'לערנט עס אפ פון מילואים, אז ער דארף ליינען אין תורה פרשת אחרי, דא וואו עס רעדט זיך עבודת יום הכיפורים. האט די משנה געזאגט פריער ער האט א ברירה אז ער וויל טוט ער נאך ליינען אין די בגדי לבן, און לאמיר זען ווען ער זאל געווען ליינען אין די בגדי לבן און ער גייט אויס פון די בגדי לבן, איז איידער ער טוט אויס די בגדי לבן דארף ער דאך האבן קידוש ידיו ורגליו, ווי איז אז ער האט גענומען ווי מען זאגט אייגענע האט ער שוין פריער געדארפן איידער ער האט אויסגעטון די בגדי לבן האט ער שוין געהאט מקדש געווען ידיו ורגליו, און יעצט האט ער אויסגעטון די אייגענע און ער האט זיך געטובל'ט אנצוטון די בגדי זהב, דאס זאגט די משנה אם בבגדי בוץ קורא, אויב ער ליינט אין בגדי בוץ איז קידש ידיו ורגליו, האט ער יעצט מקדש געווען ידיו ורגליו ופשט, און ער האט אויסגעטון די בגדי לבן, ווי איז אבער ער האט געליינט באיצטלית לבן משלו, איז האט ער דאס געטון איידער ער האט אנגעטון די איצטלית לבן פריער, ער האט זיך אויסגעטון, ירד, אראפגעגאנגען אין מקווה, וטבל, ער האט זיך געטובלט, עלה ונסתפג, ארויפגעגאנגען ער האט זיך אראפגעווישט, הביאו לו בגדי זהב, דאס איז געווען די דריטע טבילה. יעצט האט מען צו אים געברענגט די בגדי זהב, די שמונה בגדים, ולבש, אנגעטון זיי, וקידש ידיו ורגליו, האט מקדש געווען ידיו ורגליו, ויצא, און ער איז ארויסגעגאנגען. ווי איז ער ארויסגעגאנגען? די גמרא לערנט ווייטער אראפ פון דעם ויצא וואס איך זאג, ועשה את אילו ואת אייל העם. און ער האט מקריב געווען זיין אייל וואס ווערט דערמאנט דארט אין פרשת אחרי, און אויכעט ואת אייל העם, אין פרשת אחרי ווערט דערמאנט אויכעט אז די פאלק זאל געבן א אייל, ואת שבעת כבשים תמימים בני שנה, די שבעת כבשים פון מוסף וואס זיי ווערן דערמאנט אין פרשת פנחס האט ער אויכעט יעצט מקריב געווען דברי רבי אליעזר, אזוי לערנט רבי אליעזר, דארף מען זיך דא אפשטעלן נאר בקיצור, די קרבנות וואס איז געוועזן יום כיפור, יום כיפור איז געווען פופצן קרבנות, דאס הייסט אזוי, אין פרשת פנחס ווערט דערמאנט די קרבן תמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים, דאס איז דאך געווען אלע טאג, און יום כיפור איז דאס אויך געווען, האמיר צוויי. אחוץ דעם ווערט דערמאנט אין פרשת פנחס די קרבן מוסף, דער קרבן מוסף באשטייט פון צען קרבנות, איין פר, איין אייל, שבעת כבשים דאס איז שוין צוזאמען ניין, די ניין איז אלעס געוועזן א עולה, אחוץ דעם איז געוועזן א שעיר פאר א חטאת, דאס איז די צוועלף קרבנות ווערן דערמאנט אין פרשת פנחס, יעצט אין פרשת אחרי ווערט דערמאנט נאך דריי קרבנות, נאך וועלכע דריי? דער פר און דער שעיר. כאטש ס'איז דאך געוועזן צוויי שעירים, איין שעיר לעזאזל, נאר דעם שעיר האט מען דאך נישט מקריב געווען, רעכנט מען דעם נישט. דער פר און דער שעיר, וואס זיי האבן נאך א נאמען, זיי ווערן אנגערופן חטאות הפנימיות, וואס מ'האט פארברענט די פלייש אינגאנצן מחוץ לשלש מחנות, און אחוץ דעם איז נאך געווען דער אייל, פון כהן גדול, דער כהן גדול האט געדארפן ברענגען אילו, זיינס א אייל פאר א קרבן עולה, איז אין פרשת אחרי ווערט דערמאנט נאך א אייל, איז דא אין דעם א מחלוקת, נאר מיר וועלן לערנען ווי די גמרא זאגט ווייטער, וועגן ווי דער מאן דאמר וואס ער זאגט אז דער אייל וואס ווערט דערמאנט אין פרשת אחרי איז דאס דער אייל העם וואס ער ווערט דערמאנט אין פרשת פנחס, אויב אזוי. האבן מיר דאך וויפיל? פופצן קרבנות פון פרשת פנחס, צוועלף, צוויי תמידים און צען מוספים איז צוועלף, און דער פר און דער שעיר און דיזער אייל. איז זאגט דא רב אליעזר אז ויצא ועשה את אילו, זיין אייל וואס ווערט דערמאנט אין פרשת אחרי, ואת אייל העם, וואס ווערט דערמאנט אי אין אחרי ווערט דערמאנט דער זעלבער אייל אי אין פנחס, ואת שבעת כבשים תמימים בני שנה, און די זיבן כבשים וואס זיי ווערן דערמאנט אין פנחס האט ער אויכעט דעמאלט מקריב געווען, שטעלט זיך דא א שאלה, דברי רב אליעזר, אזוי לערנט רב אליעזר, וואס איז מיט דעם פר? וואס איז מיט דעם פר? איז אחוץ דעם וואס רב אליעזר דערמאנט נישט ווען מ'האט מקריב געווען דעם פאר, דערמאנט ער אויך נישט ווען מ'האט מקריב געווען דעם שעיר. שטייט דא ס'ווערט, דער אייל ווערט יא דערמאנט מיט די שבעה כבשים, אבער ווען מ'האט מקריב געווען דעם שעיר החיצון, דאס טוט ער נישט דערמאנען, אויך טוט ער נישט דערמאנען דער פר ושעיר הפנימיים איז דאך דא א דין מען פארברענט עס מחוץ למחנה אבער די אימורים זייערע האט מען דאך מקטיר געווען אויפן מזבח החיצון ווען האט מען דאס געטון? נאר זעהן ווייטער רבי עקיבא אומר רבי עקיבא קריגט און רבי עקיבא זאגט אז די זאגסט אז די שבעה כבשים האט מען מקריב געווען ווען? ביי דעם ביי דער דריטער טבילה? זאגט ער ניין, גלייך נאך דער ערשטער טבילה, עם תמיד של שחר היו קרבים, מען האט עס מקריב געווען מיטן תמיד של שחר די שבעה כבשים, ופר העולה, און דעם פר העולה ווי די גמרא רשי לערנט דא, מען האט עס געמאכט שפעטער, אבער די גמ' רשי לערנט ווי די הוה אמינא, נאר די מסקנא פון גמרא איז אז די פר העולה, דאס וואס ווערט דערמאנט אין פרשת פנחס, האט מען אויכעט מקריב געווען צוזאמען מיט דעם תמיד של שחר. יעצט, ושעיר הנעשה בחוץ, דער שעיר וואס ווערט געמאכט בחוץ, וועלכע שעיר רעדט מען דא? די שעיר וואס ווערט דערמאנט אין פרשת פנחס? היו קרבים עם תמיד של בין הערבים, דעם היו קרבים איז דער תוספות ישנים מעקט עס אויס, ווייל עס שטייט היו קרבים א לשון רבים, און וואזשע ווייטער די ש ע טוט זיך פאקטיש טוט ער זיך נאר דערמאנען דעם שעיר הנעשה בחוץ, ווייטער איז אין גמרא דא א הוה אמינא צו טייטשן אז די פר העולה ושעיר הנעשה בחוץ דאס איז געווען צוזאמען עם תמיד של בין הערבים, איז אויב כ'בין גורס היו קרבים וואס איז די הוה אמינא פון די שאלה? איז דאך עס זיכער געווען מיט תמיד של בין הערבים, און בעסער געזאגט, אין די מסקנא גמרא טוט אויספירן פארקערט, אז די פר העולה האט מען מקריב געווען אינדערפרי מיט דעם תמיד של שחר. אבער גיט א קוק, לויט ר' עקיבא'ן פעלט מיר אויך עפעס. דעם פר דערמאנט ער, די שבע כבשים דערמאנט ער, דעם שעיר הנעשה בחוץ דערמאנט ער אויכעט, די אילו ואיל העם דערמאנט ער נישט, דאס איז נישט קיין קשיא ווייל ער קריגט נישט. אבער וואס טוט זיך קיינער נישט ר' אליעזר נישט ר' עקיבא טוט דערמאנען פון דעם פר ושעיר הנשרפים ווען מ'האט מקטיר געווען זייערע אימורים קיינער דערמאנט עס נישט. ווייטער קידש ידיו ורגליו נאכדעם ער האט שוין געהאט געטאן די עבודה אין בגדי זהב, קידש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל, ער האט זיך שוין גע'טובל'ט די פערדע מאל, ועלה ונסתפג, ער איז ארויף געגאנגען האט זיך אפגעווישט, הביאו לו בגדי לבן ולבש, מ'האט אנגעטון נאכאמאל די בגדי לבן, וקידש ידיו ורגליו, וואס האט ער געדארפן דא יעצט טון נאכאמאל מיט די בגדי לבן? נכנס, ער איז אריין געגאנגען די פערדע מאל, און און וואס נאר, ווייל אויפ'ן אמת האט ער דאך פריער שוין געהאט אריין געגאנגען דריי מאל, איינמאל מיט די קטורת,

פארוואס האט ער אים נישט איר גלייך ארויסגענומען? זעהט אויס ווייל איך דאך געדארפן בין געווען פארנומען מיט אנדערע זאכן מיט מקטיר זיין מיט מזה זיין די דם הפר מיט אים און אזוי ווייטער קידש ידיו ורגליו ופשט אזוי איז דאך דער סדר שטענדיג איידער ער טוט זיך אויס איז די רבנן וואס קריגן אויף ר' מאיר'ן לערנען פריער קידש ידיו ורגליו נאכער פשט וירד וטבל, ער האט זיך געטובל'ט וועלכע מאל? די פיפטע מאל, עלה ער איז ארויפגעגאנגען ונסתפג האט זיך אפגעווישט, הביאו לו בגדי זהב ולבש, מען האט אים געברענגט די שמונה בגדים,

ווערט דא גארנישט דערמאנט. דער תמיד של שחר איז דאך זיכער געווען די ערשטע זאך, ווייל עליה השלם כל הקרבנות כולם, דער תמיד של בין הערבים ווען האט מען מקטיר געווען? קען זיין אמאל, פשטות, אזוי לערנט רשי און תוספות, נאך די פיפטע טבילה. אבער אין די משנה ווערט עס נישט דערמאנט, און דער רמב ם להלכה כ'האב געזען דער תוספות יום טוב ברענגט אראפ, זאגט אז דער תמיד של בין הערבים איז געווען נאך דער דריטער טבילה, דעמאלט ווען מען האט געמאכט אילו און איל העם, דעמאלט איז געווען דער תמיד של בין הערבים, ווי איז געווען דער סדר פון די פינף טבילות? די ערשטע טבילה האט ער אנגעטון בגדי זהב, און ער האט מקריב געווען דעם תמיד של שחר, נאכער די צווייטע טבילה האט ער אנגעטון בגדי לבן, און ער האט געטון די עבודת פנים, די דריטע טבילה ווידער בגדי זהב, און אילו און איל העם, כ'על זיך נישט אריינלאזן אין די פרטים ווייל אין די פרטים איז דאך די מחלוקת. די פערדע טבילה, האט ער ווידער אנגעטון בגדי לבן, און ער איז אריינגעגאנגען ארויסטראגן די כף און די מחתה. די פיפטע מאל דורך די טבילה, האט ער אנגעטון בגדי זהב, און ער האט געטון די עבודות וואס שטייט אין די משנה, להקטיר קטורת של בין הערבים, און להיטיב את הנרות. און נאכער דארף ווידער זיין קידש ידיו ורגליו ופשט, ווייל דער קידוש ידיו ורגליו גייט זיך ארויף איידער ער טוט זיך אויס וכו' און הביאו לו בגדי עצמו, מען האט אים יעצט געברענגט אייגענע בגדים ולבש, ומלווין אותו עד ביתו, מען האט אים באגלייט ביז זיין הויז, אפגעגעבן דעם כבוד, ויום טוב היה עושה לאוהביו, ער האט געמאכט א יום טוב צו די וואס ער האט ליב, בשעה שיצא בשלום מן הקודש. ער איז ארויסגעגאנגען בשלום מן הקודש, ס'איז נישט געווען קיין מכשול, האט ער געמאכט א יום טוב. רש י, שבעת כבשים של מוסף, די זיבן כבשים פון מוסף, הן בחומש הפקודים, זיי ווערן דערמאנט אין פרשת פנחס, ופר העולה, נמי דמוסף, דאס איז אויך פון מוסף, עם תמיד של בין הערבים, בטבילה חמישית. איז דאס וואס רש י טוט דא אזוי אפטייטשן אז דער פר העולה איז געווען בטבילה חמישית מיטן תמיד של בין הערבים, דאס איז נאר לויט א הוה אמינא פון גמרא, אבער די מסקנא פון גמרא איז אז דער פר העולה איז געוועזן ביי די ערשטע טבילה צוזאמען לויט רבי עקיבא צוזאמען מיט די שבעה כבשים, איז אבער דער קרבן תמיד לערנט רש י של בין הערבים לערנט רש י איז געווען נאך טבילה חמישית. גמרא, איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט פשט אין די ווערטער פון רב עקיבא, היכי קאמר, וויאזוי זאגט רב עקיבא, עם תמיד של שחר היו קרבין, די זיבן כבשים האט מען מקריב געווען מיט תמיד של שחר, אבער ופר העולה ושעיר הנעשה בחוץ, עם תמיד של בין הערבים, דאס האט מען געמאכט נאך די פיפטע טבילה מיט תמיד של בין הערבים, או דילמא, אדער איך וועל אנדערש לערנען פשט, הכי קאמר אזוי זאגט רב עקיבא, אז די זיבן כבשים איז געווען עם תמיד של שחר, היו קרבין, סטאפ. יעצט ופר העולה בהדייהו און דער פר העולה איז אויך געווען צוזאמען מיט תמיד של שחר מיט די שבע כבשים ושעיר הנעשה בחוץ עם תמיד של בין הערבים דאס האט מען מקריב געווען מיט תמיד של בין הערבים איין זאך האבן זיי געפרעגט די זאך דער פר העולה, צי איז דאס געווען צוזאמען מיט די שבע כבשים מיט דעם תמיד של שחר, אדער דאס איז געווען צוזאמען מיט דעם שעיר הנעשה בחוץ מיט תמיד של בין הערבים. ותו נאך האט מען געפרעגט פר העולה לרב אליעזר, דעם פר העולה, דערפאר וואס מיר ווייסן נישט לויט רב עקיבא'ן ווען מ'האט דאס, מקריב געווען דשייריה, ר' אליעזר האט דאך עס איבערגעלאזט, ר' אליעזר טוט דאך נאר דערמאנען אין די משנה אילו איל העם ושבעת כבשים, און דער פר העולה האט ער איבערגעלאזט, אימת עביד ליה, ווען האלט ר' אליעזר האט מען געטון דעם פר העולה? און די זעלבע שאלה איז אויף דעם שעיר אויכעט, דער שעיר פון פרשת פנחס האט דאך אויך ר' אליעזר איבערגעלאזט, ר' עקיבא דערמאנט אים, דעם שעיר פון פנחס שעיר הנעשה בחוץ, די זעלבע שאלה וואס איך פרעג אויף פר מיינט מען אויף דעם שעיר אויכעט, אין אנדערע ווערטער די שאלה איז די איבריגע מוספים וואס ווערן דערמאנט אין פרשת פנחס ווען האט מען דאס מקריב געווען. יעצט א דריטע שאלה איז ותו נאך איז שווער נאך ווייס איך נישט בין לרב אליעזר בין לרב עקיבא סיי לויט רב אליעזר און סיי לויט רב עקיבא'ן אימורי חטאת דער פר ושעיר דאס איז געוועזן חטאות הפנימיות מען האט מזה געווען די דם אינעווייניג מען האט עס פארברענט טאקע מחוץ למחנה. אבער די אימורין האט מען דאך מקריב געווען אויף די מזבח החיצון, איז די שאלה אימת עביד להו, ווען האט מען דאס געטון? זי דערמאנט דאס נישט, ווען האט מען מקטיר געווען די אימורין פון פר ושעיר? אמר רבא, האט רבא געזאגט, לא משכחת לה מתקנתא, איך קען נישט געפינען דעם סדר פון די עבודה פון יום כיפור אז ס'זאל זיין דערמאנט אלעס ווי עס דארף צו זיין, אלא נאר או לרב לעזער, ווי רב לעזער האלט וועל איך געפינען דתנא דבי דבי שמואל, ווי מ'האט געלערנט אין בית מדרש פון שמואל'ן, דארטן האט מען דערמאנט אליבא דרב לעזער האט מען דארטן דערמאנט ווי מען זאגט אלע זאכן ווי אזוי ס'איז געווען, או לרב קיווע, אדער ווי אזוי ס'איז געווען לויט רב קיווע, וועל איך עס געפינען כדתוספתא, אזוי ווי מיר לערנען עס אין דער תוספתא, דארטן וועל איך האבן די קלארקייט פון אלעס, ווייל מיר האבן דאך דא שאלות אויף דער משנה. געוויסע זאכן וואס ס'ווערן נישט דערמאנט, זאגט ער אז דארטן וועט מען אלעס געפינען קלאר. רש"י, היכי קאמר רבי עקיבא, די היכי קאמר גייט ארויף אויף רבי עקיבא, לויט אים איז א ספק צי דער פר העולה איז געווען מיט תמיד של שחר אדער מיט דעם תמיד של בין הערבים. יא.
פר העולה לרב לעזער דשייריה האט עס איבערגעלאזט ולא איירי ביה ער רעדט נישט דערין איז דאך די שאלה אימת עביד ליה ווען האט מען עס מקריב געווען והוא הדין נמי דאיכא לאקשויי די זעלבע זאך קען איך פרעגן אשעיר אויף דעם שעיר וואס ווערט דערמאנט אין פרשת פנחס ווען האט מען דאס מקריב געווען לויט רב לעזער רב קיווע דערמאנט דאך דא שעיר הנעשה בחוץ אלא נאר ריש מילתא נקט. ער כאפט אן דער אנפאנג איז דאך דער פר, ווייל דער סדר אין דער תורה איז דאך פר איל שבעה כבשים שעיר, די שאלה פון גמרא איז, די איבריגע מוספים וואס ווערן דערמאנט אין פנחס, וואס ער דערמאנט נישט רב לעזער, ווען האט מען דאס מקריב געווען? אימורי חטאת, דתנא באידך פירקא, האבן מיר געלערנט אין פריערדיגן פרק, נתנם במגס, מען האט אריינגעלייגט די פעטס אין א שיסל, עד שיקטירם, ביז מ'האט דאס מקטיר געווען, שטעלט זיך יעצט א שאלה, ווען האט מען דאס אויך מקטיר געווען? איידער מיר גייען לערנען די גמרא אינעווייניג, וועל איך עס מקדים זיין פון אויסנווייניג וואס זיי האלטן. אין דער ברייתא שטייט אזוי, ר' אלעזר זאגט, איז ערשט האט מען מקריב געווען דאס וואס ווערט דערמאנט, אין פרשת אחרי. אין פרשת אחרי ווערט דאך דערמאנט אז ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, דאס הייסט אז נאך דעמאלט ווי ער איז ארויסגעגאנגען, ער האט געענדיגט וכלה מכפר את הקודש, און נאכדעם ווערט זיך דערמאנט אין די תורה ער איז זיך מתוודה געווען אויפן שעיר המשתלח, נאכדעם האט ער אוועקגעשיקט דעם שעיר המשתלח, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם. אט די ערשטע זאך איז געוועזן דאס הייסט אילו ואיל העם, נאכדעם וואס איז געוועזן, נאכדעם איז געוועזן איז די ווערט דערמאנט דארט אויך אין פסוק אימורי חטאת, ווי ווי איז לשון אין פסוק ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה. ווייס איך שוין אז פריער האט ער מקריב געווען דאס פון פרשת אחרי, יעצט נאכער איז ער געקומען צו גיין צו פרשת פנחס, פרשת פנחס איז דאך שפעטער אין די תורה, און וואס האט ער מקריב געווען? וועלכעס? לאמיר גיין מיט א סדר, דעם פר, דעם איל נישט, ווייל דער איל ווערט דאך שוין דא דערמאנט, אילו ואיל העם, אט נאכער האט ער געמאכט. דעם פר און שבעת כבשים מיט דעם שעיר הנעשה בחוץ, ווען האט ער דאס געמאכט? דאס האט ער געמאכט מיטן תמיד של בין הערבים, מיטן תמיד של בין הערבים, יעצט האמער שוין דעם סדר פון אלע זאכן, עס פעלט אונז גארנישט אינעווייניג, דתנא דבי שמואל, מען האט געלערנט אין דער ברייתא פון שמואל, ר' אליעזר אומר ר' אליעזר זאגט, יצא ועשה אילו ואיל העם, די ערשטע זאך ווען ער איז ארויסגעגאנגען נאכדעם ווי ער האט געטון די עבודות בפנים, האט ער מקריב געווען אילו ואיל העם, דאס איז עולות ואימורי חטאת, און די אימורים פון קרבן חטאת, פון וועלכע חטאת? פון דעם פר ושעיר הנשרפים, די חטאות הפנימיות. אבל פר העולה, דער פר העולה וואס ווערט דערמאנט אין פנחס, ושבעת הכבשים וואס זיי ווערן דערמאנט אין פנחס, ושעיר הנעשה בחוץ, עם תמיד של בין הערבים, דאס האט ער מקריב געווען מיט תמיד של בין הערבים, פארוואס דערמאנט ער נישט דעם איל? דער איל ווערט דאך דערמאנט נאכן פר, ווייל דאס האסטו דאך שוין, דאס ווערט דאך שוין דערמאנט אין אחרי אויך. יעצט רבי עקיבא דתוספתא מאי היא, ווי איז דא רבי עקיבא פון תוספתא? ווילן מיר אויך פריער מסביר זיין. רבי עקיבא זאגט אזוי, עס שטייט אין דער תורה ביי די מוספים פון אנדערע יום טובים שטייט, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. אחוץ דעם עולת הבוקר וואס איז צום עולת התמיד זאלסטו ברענגען די מוספים, זע איך פון דעם פסוק אז אלע מוספים האבן א שייכות צו תמיד של שחר, אויב אזוי אז זיי האבן א שייכות צום תמיד של שחר, דאן זאגט ער דארף איך מקריב זיין אלע מוספים גלייך נאך דער ערשטער טבילה, גלייך מיטן תמיד של שחר האלט טאקע אזוי רב עקיבא, נאר וואס דען עס שטייט ביי דעם ביי דעם שעיר, אין פרשת פנחס ווערט דאך דערמאנט די שעיר פון מוסף, ווערט דאך דערמאנט אין דעם פסוק שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפורים, וואס זאגט דא דער פסוק? אחוץ דעם, דו האסט מקריב געווען דעם חטאת הכפורים, זאלסטו ברענגען דעם סוער. האט דאך מיר די תורה דא מגלה געווען, אז דער שעיר הנעשה בחוץ דארף נישט קומען גלייך אינדערפרי מיט דעם תמיד של שחר, נאר ווען דארף ער עס קומען? נאך דעם שעיר הנעשה בפנים. קומט אויס לויט רב עקיבא איז שוין דער סדר אנדערש, סדר אז גלייך אינדערפרי ביי דעם תמיד של שחר, האט מען מקריב געווען דעם פר העולה און די שבעה כבשים, דעם אייל נישט, ווייל דער אייל שטייט דאך בפירוש אין דער תורה נאכדעם וכלה מכפר את הקודש, האב איך דאך געמוזט איבערלאזן דעם אייל צו דער דריטער טבילה, די שעיר הנעשה בחוץ וואס ווערט דערמאנט אין פרשת פנחס האב איך דאך אויך געמוזט איבערלאזן, פארוואס? ווייל עס שטייט דאך מלבד חטאת הכפורים, דאס זאגט ער דתניא האמיר געלערנט ר' עקיבא אומר ר' עקיבא זאגט אין פרשת פנחס האסטו א קרבן מוסף צען קרבנות א פר לעולה א אייל לעולה און שבעה כבשים פאר א עולה און א שעיר הנעשה בחוץ פאר א חטאת זאגט ער אז אכט פון די צען די פר העולה ושבעת כבשים עם תמיד של שחר היו קרבין, דאס גלייך ביי דעם ערשטן מאל זיך אנטוהן ביי דער ערשטער טבילה האט ער עס גלייך מקריב געווען, שנאמר שטייט אין פסוק, ביי דער פסוק שטייט נישט ביי יום כיפור, דאס שטייט ביי די מוספים פון אנדערע יום טובים, שטייט מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. איז דאס הייסט צו זאגן אז דער מוסף זאל מען מקריב זיין מיט דעם עולת הבוקר, לערן אראפ פון זיי יום כיפור. ואחר כך, נאכדעם האט ער זיך גע'טובל'ט די צווייטע מאל, און נאך די צווייטע מאל איז געווען עבודת היום, וועלכעס איז אנגעטון די בגדי לבן, און די קטורת, און די פר, און די שעיר, די פנימיים, אזוי ווייטער. ואחר כך, און נאכדעם, שעיר הנעשה בחוץ, דעם שעיר הנעשה בחוץ כאטש ער ווערט דערמאנט אין פרשת פנחס, און דאס איז דאך פון מוספים, און מוספים האט דאך א שייכות צו תמיד של שחר, דאך האט מען דאס גענומען שפעטער, פארוואס? ווייל עס שטייט אין פסוק, שנאמר שטייט אין פסוק, שעיר עזים אחד לחטאת, מלבד חטאת הכפורים. זאגט מיר דער פסוק אז א חוץ דעם וואס דו האסט מקריב געווען דעם חטאת הכפורים דעם חטאת פנימה זאלסטו דאס ברענגען, זאגט מיר דער פסוק א וועלכע ס'איז פריער, אפריער איז די די חטאת דערפאר און דערצו ש ואחר כך נאכדעם ער האט זיך גע'טובל'ט די דריטע מאל.

ואחר כך תמיד של בין הערבים, און נאכדעם ביי דער טבילה חמישית איז געוועזן תמיד של בין הערבים, איין זאך האט מען דא פארפעלט, דא האט מען פארפעלט די הוצאת כף ומחתה, אז דער מאן קיינער דערמאנט עס נישט, ווייל דאס איז מיר א פשיטא אז די הוצאת כף ומחתה איז געוועזן. נאכדעם ווי אילו ואיל העם און ער איז געווען אנגעטון די בגדי זהב, האט ער אויסגעטון די בגדי זהב און אנגעטון בגדי לבן, און ער איז אריינגעגאנגען דאס ארויסגענומען. פרעגט די גמרא, מאי טעמא דרבי אליעזר, וואס איז דער טעם פון רבי אליעזר? גיט א קוק, אלע מוספים זאגט רבי אליעזר, האט מען מקריב געווען מיט דעם תמיד של בין הערבים, א אויסנאם נעמט ער ארויס פון דעם אור, נאר אילו, וואס איז זיין טעם? עביד כדכתיב, ער זאגט מען טוט אזוי ווי שטייט די סדר אין די תורה, תורת כהנים, די חומש ויקרא פרשת אחרי דכתחי', דעריבער. דתורת כהנים, פריער עביד ברישא, פריער מאכט ער דתורת כהנים, וואס ווערט דערמאנט אין תורת כהנים, אילו און איל העם, און אימורי חטאת, דאס מאכט ער נאך עבודת היום, בטבילה שלישית, און נאכדעם מאכט ער. הוצאת כף ומחתה יא, והדר עביד דחומש הפקודים, נאכדעם מאכט ער דאס וואס ווערט דערמאנט אין פנחס, איי דעם איל נעמט ער פריער ביי טבילה שלישית, ווייל דער איל שטייט דאך דערמאנט אין אחרי. יעצט ווידער ורב עקיבא און רב עקיבא. כדקתני טעמא, רב עקיבא זאגט דאך שוין זיין טעם, ווייסטו פארוואס ער לערנט אז אינדערפרי האט מען מקריב געווען וועלכעס סיי דעם פר און סיי די שבעת כבשים, ווייל עס שטייט דאך מלבד עולת הבוקר א חוץ דעם עולת הבוקר אשר לעולת התמיד וואס דאס קומט צום עולת התמיד, אלמא זעט מען דאך מוספין מיטן תמיד של שחר עביד להו. אז די מוספים איז מען מקריב מיט תמיד של שחר, טא וועלכע מוספים קען איך מאכן באלד אינדערפרי נאך טבילה ראשונה, נאר דעם פר און די שבעה כבשים, די אילו קען איך דאך נישט, ווייל אילו שטייט דאך אין דער תורה, האב איך געמאכט שפעטער נאך די עבודת פנים. און יעצט ווידער די שעיר הנעשה בחוץ האב איך אויך נישט געקאנט באלד אינדערפרי מכח דעם פסוק וואס עס שטייט מלבד חטאת הכפורים. פרעגט די גמרא ורב לעזער איז דאך דא אויף אים א קשיא, רב לעזער לערנט דאך פשט אז דעם שעיר האט מען הנעשה בחוץ, האט מען מקריב געווען ווען? מיטן תמיד של בין ארבעים, אזוי זאגט דער רב לעזער, רב לעזער זאגט דאך עביד כדכתיב, איז ביי דעם תמיד של בין ארבעים דעם פר און די שבעה כבשים און דעם שעיר א חוץ דעם אייל, פרעג איך אויף אים, האי מלבד חטאת הכפורים מאי עביד ליה, וואס טוט ער מיט דעם מלבד חטאת הכפורים, וואס דא ווייזט אויס אז גלייך נאכן חטאת הכפורים, זאל מען מקריב זיין דעם שעיר החיצון אז דאס זאל נאך זיין פאר דעם אילו און איל העם, לכאורה קען איך דאך פרעגן א קשיא נישט בלויז אויף דעם, איך קען דאך פרעגן אויף אלע מוספים, שטייט דאך אין פסוק מלבד עולת התמיד, נאר דאס איז נישט קיין קשיא. ווייל דער פסוק מלבד עולת התמיד, דאס שטייט דאך נישט ביי יום כיפור, דאס שטייט דאך ביי אנדערע יום טובים, לערנט רב לעזער אז יום כיפור לערן איך נישט אפ פון אנדערע יום טובים, ווייל די תורה זאגט איך זאל מאכן מיט דעם סדר, פריער פון תורת כהנים און נאכהער פון פנחס. אבער דער פסוק מלבד חטאת הכפורים, וואס דאס שטייט דאך וואו ביי יום כיפור, ביי דעם קרבן פון יום כיפור, ווייזט דאך דארט אויס, אז גלייך נאכן חטאת הכפורים, נאכדעם כ'האב געטאן די עבודות, ווי מ'זאגט, פון דעם מזה געווען די דם מיט די אלע זאכן, זאל איך גלייך מקריב זיין די שעיר עזים, און ער זאגט מיר די שעיר עזים האב איך גאר גענומען ביי דעם תמיד של בין הערבים. ענטפערט די גמרא, ההוא מיבעי ליה, ער לערנט אפ פון דעם פסוק מלבד חטאת הכפורים, על מה שזה מכפר זה מכפר, דער פסוק גייט מיר דערציילן אז איין זאך, דער דין איז צו ברענגען א קרבן חטאת ווען מען טוט אן עבירה בשוגג, דארף מען דאך שפעטער געוואויר ווערן אז מען האט געטאן אן עבירה, ביי טומאה ספעציעל. דארף דאך זיין א ידיעה בתחילה און א ידיעה בסוף, אזוי לערן איך אפ ונעלם. דאס איז א אויסנאם, ביי אלע קרבנות דער מענטש האט קיינמאל נישט געוויסט אז דאס איז חלב, און ער האט געגעסן חלב, נאכער ווערט ער געוואויר אז ער האט געגעסן חלב בשוגג, דארף ער ברענגען א קרבן חטאת ביי טומאה. איז דער דין דארף זיין ידיעה בתחילה אז זאל פריער וויסן אז ר'איז טמא נאכער פארגעסט ער די טומאה און ער טוט די עבירה בשוגג נאכער ווערט ער געוואויר דאס הייסט ידיעה בתחילה און ידיעה בסוף ווי עט זיין אז ער האט געהאט א ידיעה בסוף אבער א ידיעה בתחילה איז נישט געוועזן. ער ווייסט ער האט געזינדיגט, אבער ער קען זיך נישט ברענגען קיין קרבן עולה ויורד, ווייל ער האט נישט געהאט די ידיעה בתחילה, איז אויף די מאל זאגן מיר איז דער שעיר הנעשה בפנים איז אויף די מאל מכפר אויף טומאת מקדש וקדשיו, זאגט מיר דא דער פסוק אז מה שזה מכפר אויף די מאל וואס דער שעיר הנעשה בפנים איז מכפר. אויף די וועלכן יש בו ידיעה בתחילה ואין בו ידיעה און פארקערט יש בו אין בו ידיעה בתחילה ויש בו ידיעה בסוף איז ער מכפר איז דער חיצון אויך אויף דעם מכפר וואס דארף איך צוויי כפרות דער פנימי איז מכפר וועט מען זאגן דער פנימי איז דאך אויך מכפר ווי מען זאגט אויף די אידן איז דא אויף דער זייט דער חיצון איז אויך מכפר אויף די אידן אויף די זעלבע אופן אבער נישט אז דער פסוק גייט מיר זאגן אז דער שעיר החיצון האט א שייכות אז איך זאל דאס מקריב זיין גלייך נאך דעם שעיר הפנימי? ניין, נישט דאס. אחוץ דעם וואס דער חטאת הכפורים איז מכפר אויף דער זאך וואס די זאך האט נישט קיין ידיעה בתחילה, דאס האט א ידיעה בסוף, איז דאס אויך אויף דעם מכפר. יעצט עמער איבערחזר'ן וואס לערנט רב עקיבא. ר' עקיבא לערנט דאך אז מיט דעם תמיד של שחר האט מען מקריב געווען דעם פר העולה מיט די שבעה כבשים מיט דעם תמיד של שחר, אזוי האט מען דאך געלערנט. און נאכער. ב נאך דער טבילה שלישית איז געווען די שעיר הנעשה בחוץ און אילו ואיל העם און אימורי חטאת, אבער דער פר און די שבעה כבשים דאס איז געווען עם תמיד של שחר נאך דער ערשטע טבילה, איז דא א מחלוקת ווי איז אין רבי עקיבא אין רבי עקיבא, רב יהודה אומר משמו, רב יהודה זאגט אביסל אנדערש אין נאמען פון רבי עקיבא, ער זאגט אין נאמען פון רב קיווע. אחד קרב עם תמיד של שחר, איינער פון די זיבן כבשים האט מען מקריב געווען מיט תמיד של שחר, ושישה און זעקס עם תמיד של בין הערבים, מיט די תמיד של בין הערבים, נאר איינס. רב אלעזר ברב שמעון אומר משמו, רב אלעזר ברב שמעון זאגט אין נאמען פון רבי עקיבא, אז שישה קרבין עם תמיד של שחר, זעקס פון די זיבן כבשים, האט מען מקריב געווען מיט דעם תמיד של שחר, ואחד עם תמיד של בין הערבים, אויף תמיד של בין הערבים האט מען איבערגעלאזט נאר איינס, פרעגט די גמרא מאי טעמייהו דרבנן, וואס איז זייער טעם, פארוואס זאל איך גיין זיי פונאנדערטיילן די זיבן כבשים, ביידע איז דאך שווער, מאי טעמייהו. ענטפערט די גמרא, תרי קראי כתיבי, שטייט צוויי פסוקים. כתיב, אין איין פסוק שטייט מלבד עולת הבוקר, וואס לערן איך אפ פון דעם מלבד עולת הבוקר? אז ווען זאל מען מקריב זיין די מוספים? ווען? גלייך נאכן תמיד של שחר. וכתיב, און שטייט אין א צווייטן פסוק ויצא ועשה את עולתו. אין א צווייטן פסוק שטייט אז ער זאל פריער מאכן עולתו ואת עולת העם, דאס הייסט איל די איל העם, דאס איז דאך פון מוספים, שטייט דאך אין דעם אנדערן פסוק אז וועלכע זאל זיין פריער אז עבודת יום הכיפורים זאל זיין פריער פאר די מוספים, די מוספים האב איך דאך וויפיל? איך האב דאך פון די מוספים צען. אין איין פסוק שטייט מלבד עולת הבוקר אז ס'האט א שייכות צום תמיד של שחר, און איך גיב א נעם פרשת אחרי, זע איך אז נאכדעם ווי די תורה האט געזאגט די עבודת פנים, זאגט ערשט די תורה ויצא ועשה את עולתו ואת עולתו. הלכך דעריבער עביד מינייהו הכא מאכט ער פון זיי א טייל איך זאל מקיים זיין דעם פסוק מלבד עולת הבוקר יא און מינייהו הכא און א טייל זאל איך מאכן שפעטער ממילא ווייס איך שוין פארוואס זיי טוען דאס פונאנדערטיילן. במאי קמיפלגי, אבער לאמיר יעצט פארשטיין פארוואס איז די מחלוקת אז לויט רבי יהודה איז איינס אין די מיטן תמיד של שחר און לויט רבי אלעזר ברבי שמעון זעקס. רבי יהודה סבר רבי יהודה האלט עביד חד כדכתיב, איינס מוז ער מאכן אזוי ווי שטייט אין די תורה מלבד עולת הבוקר. זע איך פון דעם מלבד עולת הבוקר אז די מסופים דארפן זיין לעבן עולת התמיד והדר עביד עבודת היום, פארוואס מאכט ער נאר איינס נישט מער? דילמא חולשא חליש כהן גדול, טאמער דער כהן גדול וועט ווערן שוואך און ער וועט נישט קענען טון די עבודת היום, און דער עיקר כפרה איז דאך בעבודת היום, דעריבער טו איך אפלייגן די אנדערע, אבי ער האט נאר מקיים געווען די מלבד איינס, איז שוין גענוג. און לכאורה תוספות פרעגט, פארוואס זאל איך גיין פונאנדערטיילן די כבשים, כ'וועל יוצא זיין איינס, כ'וועל נאר דעם פר מאכן אינדערפרי, בין איך דאך שוין מקיים די מלבד עולת הבוקר. ורבי אלעזר ברבי שמעון סבר רבי אלעזר ברבי שמעון זאגט כיון דאתחיל אויב כ'האב אנגעפאנגען עביד ששה ער דארף מאכט ער אלעס נאר ער מוז דאך עפעס איבערלאזן איי דו פרעגסט מיר דילמא פשע אפשר וועט געשען א אה דילמא פשע ווייל אויב כ'וועל עס אפלייגן קען זיין אחר עבודת היום וועט ער נישט מסדר זיין זאל ער דאס אריינכאפן איי דו פרעגסט מיר טאמער חליש און ער וועט נישט קענען טון די עבודת יום הכפורים, פאר דעם האב נישט קיין מורא, דלגבי עבודת היום זריז הוא, לגבי די עבודה פון טאג איז ער זריז, און ער וועט האבן נייע כוחות. איי זאל ער מאכן אלעס אין דער פרי? דאס קען ער דאך נישט, ווייל עס שטייט דאך ויצא ועשה את אילו ואת איל העם אז ער זאל פריער ווען מען זאגט מאכן דאס וואס ווערט דערמאנט, און נאך די קרבנות פון פנים זאל ער עס מאכן. אבער ווי מ'האט יעצט געלערנט די גאנצע גמרא ביז אהער, וויפיל אילים איז געווען? איין איל צו צוויי אילים? מיר האבן ביז אהער געלערנט אז ס'איז געווען איינער, אז דער זעלבער איל, נאר איך מיין דער איל העם איז געווען איינער, איל, איל העם שטייט דאך בפירוש אין די תורה, נאר מ'רעדט דאס וואס ווערט דערמאנט איל העם. האט מען געלערנט אז ס'איז איינער, אז דאס וואס ווערט דערמאנט אין פרשת פנחס, דאס איז די זעלבע וואס ווערט דערמאנט אין פרשת אחרי. זאגט די גמרא, דכולי עלמא מיהת, דאס זעהן מיר אז אלע האלטן, סיי ר' אליעזר און סיי ר' עקיבא, חד אייל הוא, ס'איז געווען איין אייל, כמאן, ווי ווער איז דאס? כרבי, ווי רבי, דתניא, מיר האבן געלערנט, רבי אומר, רבי זאגט, אייל אחד. ס'געווען נאר איין אייל, האמור כאן, דער אייל וואס ווערט דערמאנט דא אין פרשת אחרי, הוא האמור בחומש הפקודים, ס'איז דער זעלבער אייל פון פרשת פנחס. רב אלעזר ברב שמעון אומר, רב אלעזר ברב שמעון זאגט, שני איילים הן, אז פון די פאלק איז געווען צוויי איילים, אחד האמור כאן, איינס וואס ווערט דערמאנט אין פרשת אחרי, שטייט דארט ואייל אחד, לעולה, ואחד האמור בחומש הפקודים, און איינס וואס ווערט דערמאנט אין פנחס, מאי טעמא דרבי, וואס איז דער טעם פון רבי, דכתיב אחד, עס שטייט אייל אחד, ס'איז נאר דא איין אייל, איז דער אחד איז דאך מיר איבריג, אייל ווייס איך אליין אז מ'מיינט איינעם. ורב אלעזר ברב שמעון איז דער וואס ער לערנט ס'געווען צוויי איילים וואס האט מיר די תורה געזאגט אחד ער זאגט מאי אחד מיוחד שבעדרו אז מען ברענגט א קרבן וואס איז א חוב זאל מען ברענגען די בעסטע פרעגט די גמרא ורבי רבי, דארף דאך טאקע דעם אחד צו זאגן אז ס'איז געווען איין אייל פון וואנעט ווייסט ער א קרבן זאל זיין פון די בעסט? נפקא ליה ער לערנט עס אפ ממבחר נדריכם איז צוגעשטעלט אין א זייט שטייט דארטן אז ס'זאל זיין די בעסט. פרעגט די גמרא ורב אלעזר ברב שמעון אז מען דארף ברענגען א קרבן מן המובחר, ווייסט איך שוין פון מבחר נדריכם, וואס איז דאך ווייטער אחד איבריג? ער זאגט אזוי, חד בחובה, דאס וואס שטייט אייל אחד גייט מיר דערציילן, א חוב וואס כ'בין מחויב זאל איך ברענגען פון די בעסט, וחד בנדבה, און איינס דארף איך האבן, דער מבחר נדריכם, א נדבה זאל זיין פון די בעסט. וצריכי, מ'דארף טאקע ביידע. אז ס'זאל נאר שטיין נדבה זאל זיין די בעסט, וואלט איך געזאגט יא נדבה, דו ווילסט זיין א מענטש, דו ווילסט מאכן א נדבה, דאן אויב דו קענסט ברענגען די בעסט איז גוט, אבער חובה וואלט איך נישט געוויסט אז דארף זיין מובחר, וואלט איך נישט אפגעלערנט חוב פון נדבה, אז ס'זאל נאר שטיין בלויז חוב, וואלט איך געזאגט ס'איז דאך א שכל אז די זאך איז א חוב, וואס איך בין מחויב איז ער קען איך דאך נישט פטר'ן דעם חוב בעקאל מוז איך ברענגען די בעסט אבער א נדבה וואס איך ברענג האב איך זיך דאך ווי מען זאגט עפעס געאפערט וואלט איך געוואלט מיינען מוז נישט זיין די בעסט און וואס איז דען ווידער לויט רבי? רבי זאגט ווידער אז איך קען יא אפלערנען פון. מבחר נדריך, ער זאגט אז אויב איך זעה נדבה דארף זיין די בעסט, איז א חוב דארף אוודאי און אוודאי זיין די בעסט. רש"י, עם תמיד של שחר, רבי עקיבא לערנט אז די פר העולה און די שבעה כבשים האט מען מקריב געווען מיט דעם תמיד של שחר. בלבישה ראשונה, מיט די ערשטע מאל האט ער אנגעטון די בגדי זהב, שנאמר במוספי כל הרגלים, ביי די מוסף פון אלע יום טובים אין פרשת פנחס שטייט דארטן, מלבד עולת הבוקר, וואס גייט מיר דער פסוק דאס דערציילן? אלמא זעען מיר פון דעם, מוספין עם עולת הבוקר נעשות בסמוך לה. אז די מוספין ווערט דערמאנט נאנט צו עולת הבוקר, וילמד יום הכיפורים מהם, און יום כיפור לערן איך אפ פון אנדערע יום טובים, ואחר כך עבודת היום, נאכדעם ווי ער האט מקריב געווען די מוספין צוזאמען מיט תמיד של שחר, וועלכע מוספין? דעם פר מיט די שבעה כבשים איז געווען עבודת היום, ואחר כך שעיר הנעשה בחוץ. שטעלט זיך א שאלה, ואף על פי שהוא מן המוספין, שעיר הנעשה בחוץ איז דאך אויך פון די מוספין בפרשת פנחס, האב איך דאך אויך דאס געדארפן מקריב זיין מיט דעם נאך דער ערשטער טבילה מיט דעם תמיד של שחר, פארוואס זאגן מיר נאך דער דריטער טבילה? לא יכול להקדימו לעבודת היום, ער קען דאס נישט מאכן פאר די עבודת היום, לפי. שנאמר, שעיר עזים אחד חטאת, מלבד חטאת הכפורים, למדנו, טוט אונז דער פסוק לערנען, ששעיר חטאת הפנימי קודמו, דעריבער דאס, כאטש ס'איז פון די מוספין, מוז עס קומען נאך די חטאת הפנימי. ואחר כך, נאכדעם, ביי די דריטע טבילה, ער האט שוין געברענגט די שעיר הנעשה בחוץ, אילו ואיל העם ואחר כך אימורי חטאת, כל אלה די אלע זאכן, וועלכע אלע זאכן? די שעיר הנעשה בחוץ, און אילו און איל העם, און אימורי חטאת בטבילה שלישית. ואחר כך תמיד של בין הערבים, זאגט דער רש"י, בטבילה חמישית. נאך דער דריטער איז דא א פיפטע, וואס איז מיט די פערדע? ולא איירי הכא, דא רעדט מען נישט בהוצאת כף ומחתה, פון דעם רעדט מען נישט, דפשיטא לן דאס א זיכערע זאך, דבתר אילו ואיל העם היא, דאס איז געוועזן נאך אילו ואיל העם, האט אויסגעטון די בגדי זהב און אנגעטון בגדי לבן און ארויסגענומען די כף ומחתה, כדתניא לקמן, ווי מען לערנט ווייטער דף עיין א' אויבן, שכל הפרשה נאמרה על הסדר וכו'. די סברה פון רב לעזער'ן איז אזוי. פארוואס זאגט רב לעזער אז די מוספין האט מען געברענגט מיט תמיד של בין הערביים עביד כדכתיב ער זאל טון ווי שטייט אין דער תורה תורת כהנים כתיבי ברישא פריער שטייט תורת כהנים הילכך דעריבער אילו ואיל העם כאטש דער איל העם איז דאך אויך פון די מוספין אבער דאס ווערט דאך דערמאנט אין פרשת אחרי. ואימורי חטאת בתר עבודת היום מאכט מען נאכדעם ווי ער מאכט עבודת היום די די קטורת מיט דעם פר מיט דעם שעיר והדר און נאכדעם הוצאת כף ומחתה ואחר כך נאכדעם גיי איך איבער צו פרשת פנחס די מוספין ותמיד של בין הערביים דכתיבי וואס שטייט לבסוף וואס שפעטער שטייט דאס בחומש הפקודים פון פנחס.

האט דאך נאך א פסוק אז די מוספין האט א שייכות צו דעם תמיד של שחר, זאגט דער רש"י בשלמא מלבד עולת הבוקר איז נישט קיין קשיא אויף רב לעזער'ן, פארוואס דלאו ביום הכיפורים כתיב, דאס שטייט דאך נישט ביי יום כיפור, נאר דאס שטייט דאך ביי די יום טובים, ומרגלים לא יליף, ער לערנט נישט אפ פון יום טובים. יום כיפור לערנט ער נישט אפ פון יום טוב'ן פארוואס נישט? דסמך אסידרא ער פארלאזט זיך ווי די תורה האט געגעבן א סדר למעבד הני דתורת כהנים ברישא תחילה טו איך מקריב זיין דאס וואס ווערט דערמאנט אין אחרי אלא הא דכתיב ביום הכיפורים גופיה אבער די מלבד חטאת הכיפורים דאס ווערט דאך דערמאנט ביי די מוסף פון יום כיפור אליין מאי עביד ליה ענטפערט די גמרא ער לערנט אפ פון דעם אויך. על מה שזה מכפר, אויף וואס? מלבד חטאת הכיפורים, אחוץ דעם, די כפרה פון, אחוץ דעם וואס די חטאת הכיפורים איז מכפר אויף א זאך, איז דער שעיר אויך מכפר אויף די זעלבע זאך. ובמתניתין די משנה אין פרק קמא דשבועות דריש לדרשן אחורה, על שאין בה ידיעה, על שיש בה ידיעה בסוף, נאכהער ווערט ער געוואויר ער האט געזינדיגט און מדכא ה', אבער ואין בה ידיעה בתחילה, ער האט קיינמאל נישט געוואוסט אז ער איז געוועזן. טמא איז דאך אזוי ביי אלע אנדערע חטאות'ן אפילו עס איז נישט געווען קיין ידיעה בתחילה, ס'איז נאר דא ידיעה בסוף, ברענגט מען א קרבן חטאת. אבער דא אויף ביי טומאת מקדש וקדשיו לערן איך אפ פון דעם ונעלם אז עס דארף זיין א ידיעה בתחילה, און אויב ס'איז נישט געווען קיין ידיעה בתחילה זאגן מיר שעיר הנעשה בחוץ מכפר. שנאמר שטייט אין פסוק, שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפורים, זאגן מיר על מה שזה מכפר זה מכפר, וואס איז די טייטש? מה פנימי, אזוי ווי די שעיר הנעשה בפנים אינו מכפר אלא דבר שיש בו ידיעה, כדמפורש, אזוי ווי די גמרא דארט אין שבועות טוט אפלערנען. אף חיצון אינו מכפר, נאר דווקא א זאך וואס איז דא א ידיעה, ווען איז דא א ידיעה? שפעטער איז דא, אבער איי פארוואס ברענגט ער נישט קיין קרבן? ווייל ס'איז נישט געווען קיין ידיעה בתחילה.